בעזרת השם יתברך מסכת סוטה דף י"ב, מיר הייבן אן דף י"ב עמוד א' ביי די שמאלע שורות די דריטע שורה פון אונטן, ויצו פרעה לכל עמו, זאגט די הייליגע גמרא שטייט אין פסוק ויצו פרעה לכל עמו, און דער פסוק איז ממשיך לאמור כל הבן הילוד היאורה תשליכוהו, אז אלע יונגלעך דארף מען אריינווארפן אין טייך, זאגט די גמרא אמר רבי יוסי ברבי חנינא, אף על עמו גזר, פון דעם וואס שטייט לכל עמו, דרשנ'ט מען אז די גזירה איז נישט געווען נאר אויף די אידן, נאר אויך אויף די מצריים, אז יעדער דארף אריינווארפן די אינגלעך אין טייך, פארוואס איז ווי רש"י ברענגט, די מדרש תנחומא, וואס שטייט דארט אז די אצטגניני פרעה, די שטערן זעערס פון פרעה, האבן געזען אויף די שטערענעס אז יענע טאג איז געבוירן געווארן די מושיען של ישראל, אבער זיי האבן נישט געקענט פונקט זען צו דאס איז א איד אדער א מצרי, און ממילא האט פרעה גוזר געווען אז יעדער אפילו די מצריים דארפן אריינווארפן די קינדער אין טייך. ווען ס'איז אריבער יענער טאג און מ'האט נאך אלץ געזען אויף די שטערענעס אז דער קינד איז נאכנישט אריינגעווארפן געווארן אין טייך, האט פרעה ממשיך געווען די גזירה צו די טעג נאכדעם אויך, ביז טאקע משה רבינו איז אנגעקומען אין טייך, פשט ווען יוכבד האט אריינגעלייגט משה רבינו אין טייך, דעמאלס ווי מ'וועט באלד זען האבן די אצטגנינים געזען אויף די שטערענעס אז מ'האט שוין מקיים געווען כאילו די גזירה, אז דער מושיען של ישראל איז אנגעקומען אין טייך, איז דעמאלס איז בטל געווארן די גזירה, אבער על כל פנים זאגט די גמרא, ואמר רבי יוסי ברבי חנינא, שלש גזירות גזר, פרעה האט גוזר געווען דריי גזירות, בתחילה, די ערשטע גזירה האט ער גוזר געווען אם בן הוא והמיתן אותו, פשט דאס איז געווען א גזירה נאר אויף די אידישע קינדער, און ווי רש"י זאגט פרעה האט נישט געשטעלט שומרים אויף דעם, ער האט זיך פארלאזט אויף די מיילדות, אז די מיילדות זאלן אריינווארפן די אידישע קינדער אין טייך אריין, ואחר כך, נאכדעם, האט פרעה גוזר געווען די צווייטע גזירה כל הבן הילוד היאורה תשליכוהו, וואס דאס מאל האט ער יא געשטעלט שומרים אריינווארפן די אידישע קינדער אין טייך, און די דריטע גזירה איז געווען ולבסוף, אף על עמו גזר, האט ער גוזר געווען אפילו די מצריים, זאל מען אויך אריין ווארפן די זכרים אין טייך אריין, ווייל ווי מען האט געשמועסט ער האט נישט געוואוסט צו דער מושיען של ישראל עט זיין א איד אדער א מצרי, זאגט די גמרא ווייטער, שטייט אין פסוק דארט בהמשך, וילך איש מבית לוי, און די פסוק איז ממשיך, ויקח את בת לוי, וואס דאס גייט ארויף אויף עמרם, און ווי מען וועט שוין זעהן עמרם האט זיך אפגע'גט פון יוכבד, איז די פסוק זאגט ער האט איר צוריק גענומען, ער האט צוריק חתונה געהאט מיט איר, איז להיכן הלך, וואס טייטש וילך איש מבית לוי? אמר רב יהודה בר זבינא שהלך בעצת בתו, הלך איז טייטש ער האט געפאלגט זיין טאכטער, זיין טאכטער מרים האט אים געגעבן אן עצה ווי מען וועט שוין זען ער זאל צוריק נעמען די מאמע, צוריק נעמען יוכבד, צוריק חתונה האבן מיט איר, און ער האט טאקע געפאלגט, ער האט צוריק חתונה געהאט מיט יוכבד. זאגט די גמרא תנא, האבן מיר געלערנט אין א ברייתא עמרם גדול הדור היה, ער איז געווען א גדול הדור, כיוון שגזר פרעה הרשע כל הבן הילוד היאורה תשליכוהו ער האט געזען די גזירה פון פרעה אז מען דארף אריינווארפן אלע אינגלעך אין טייך אריין, אמר האט ער געזאגט לשוא אנו עמלין, וואס מ'וועט סתם האבן קינדער און זיי הארגענען, עמד וגירש את אשתו, האט ער מחליט געווען ער וועט זיך גט'ן פון זיין פרוי, עמדו כולן וגירשו את נשותיהן, האבן אלע אידן דאס נאכגעטון, ער איז דאך געווען דער גדול הדור, דער גדול הדור האט זיך אזוי געפירט, האבן זיך אלע אזוי געפירט, אמרה לו בתו, האט מרים געזאגט פארן טאטן פאר עמרם אבא, קשה גזירתך, יותר משל פרעה, דיין גזירה איז ערגער פון פרעה פארוואס? שפרעה לא גזר אלא על הזכרים, ואתה גזרת על הזכרים ועל הנקבות, קודם כל פרעה'ס גזירה איז נאר אויף זכרים, און דיין גזירה פשט אז יעדער וועט זיך גט'ן וועט נישט זיין נישט קיין זכרים און נישט קיין נקבות, די צווייטע זאך, די צווייטע נקודה, האט זי אים געזאגט, פרעה לא גזר אלא בעולם הזה, ואתה בעולם הזה ולעולם הבא, פשט, פרעה'ס גזירה געווען אויף עולם הזה, מען דארף הרג'נען די קינדער, אבער טאמער די קינדער וועלן אפילו נישט געבוירן ווערן, עלן זיי נישט אנקומען אין עולם הבא אויך נישט, איז דיין גזירה נאך הארבער פון פרעה'ס.

אז ווען א צדיק איז גוזר ווערט עס נתקיים, איז ווען עמרם האט דאס געהערט, עמד והחזיר את אשתו, האט ער צוריק גענומען יוכבד האט צוריק גענומען זיין פרוי, עמדו כולן והחזיר את נשותיהן, און כלל ישראל האט עס אויך נאכגעטון, יעדער צוריק גענומען זיין פרוי. זאגט די גמרא יעצט, וואס פשט ויקח? שטייט וילך איש מבית לוי, ויקח את בת לוי, וואס איז דאס ויקח? ויחזיר מיבעי ליה, ער האט איר נישט גענומען ער האט איר צוריק גענומען, ער האט דאך איז דאך געווען זיין פרוי, ער האט איר גע'גט, יעצט האט ער איר צוריק גענומען, אמר רב יהודה בר זבינא, דרשנט רב יהודה בר זבינא, שעשה לה מעשה ליקוחין, פשט, ס'איז נישט סתם געווען צוריקגענומען, ס'איז געווען ממש אזוי ווי א חתונה, הושיבה באפריון, ער האט איר געזעצט אין אן אפריון, אפריון דאס איז א וועגל וואס מ'פלעגט פירן כלות, ואהרן ומרים מרקדין לפניה, און אהרן און מרים האבן געטאנצן פאר זיי, ס'איז געווען א געהעריגע חתונה דארט, ומלאכי השרת אמרו, און די מלאכי השרת האבן דעמאלטס געזאגט די פסוק, אם הבנים שמחה, אז די מאמע מיט די קינדער פרייען זיך, ס'גייט ארויף אויף יוכבד, און אהרן און מרים וואס האבן דארט געטאנצן. זאגט די גמרא ווייטער. שטייט דאך אין פסוק, ויקח את בת לוי, פרעגט די גמרא אפשר בת מאה ושלשים שנה הויא, וקרא לה בת, וואס איז פשט אז די פסוק רופט אן יוכבד בת לוי, בת פאסט ביי א יונגע פרוי, זי איז דאך געווען הונדערט דרײַסיק יאר אלט בשעת וואס עמרם האט איר צוריק גענומען, ווי ווייסט מען אז זי איז געווען הונדערט דרײַסיק יאר אלט דעמאלטס, מאכט די גמרא די חשבון, דאמר רב חמא ברב חנינא, ווייל רב חמא ברב חנינא האט געזאגט, רב חמא ברב חנינא רעדט אויף דעם וואס שטייט אין פסוק, יעקב אבינו ווען ער איז אראפ געגאנגען צו מצרים רעכנט די פסוק אויס, אלע וואס זענען געווען דארט מיט אים, איז דער פסוק רעכנט אויס נײַן און זעכציק מענטשן, אבער אז מען קוקט ווייטער אין די פסוק, זאגט דער פסוק כל הנפש לבית יעקב הבאה מצרימה שבעים, זאגט דער פסוק ס'געווען זיבעציק, איז געווען נײַן און זעכציק אדער זיבעציק? נאר וואס דען, זאגט ר' חמא בר' חנינא זו יוכבד שהורתה בדרך ולידתה בין החומות, פשט, אוודאי איז געווען נאר נײַן און זעכציק, אבער ס'איז אויך געווען א זיבעציקסטער וואס דאס איז יוכבד, וואס יוכבד איז געבוירן געווארן בשעת מ'איז אריין צו מצרים בין החומות, ממש ביים אריינגיין צו מצרים, דעמאלטס איז זי געבוירן געווארן, און ממילא אריין אין מצרים איז טאקע זיבעציג, אבער ווען מען איז אראפ צו מצרים איז נאר געווען נײַן און זעכציק, יעצט ווי ווייסט מען אז יוכבד איז געבוירן געווארן בין החומות, שנאמר, ווייל שטייט אין פסוק די פסוק זאגט, ושם אשת עמרם יוכבד בת לוי, אשר ילדה אותה ללוי במצרים, לכאורה איז די ווערטער אשר ילדה אותה ללוי במצרים איז איבעריג, נאר מען דרשנ'ט עס, לידתה במצרים, ואין הורתה במצרים, פשט געבוירן געווארן איז זי געבוירן געווארן אין מצרים, אבער טראגעדיג די מאמע איז טראגעדיג געווארן מיט איר, נאך פאר מ'איז אנגעקומען צו מצרים. זעט מען דא אז יוכבד איז געבוירן געווארן בשעת וואס מ'איז אריין אין מצרים. יעצט, ווי לאנג זענען אידן געווען אין מצרים? צוויי הונדערט און צען יאר. נאך צוויי הונדערט און צען יאר זענען אידן ארויס פון מצרים. קומט אויס ווען אידן זענען ארויס פון מצרים, ווי אלט איז יוכבד געווען? צוויי הונדערט און צען יאר, זי איז געווען דארט פון די ערשטע טאג ביז די לעצטע טאג. יעצט, ווי אלט איז משה רבינו געווען ווען ער האט ארויסגעטראגן די אידן פון מצרים? אכציג יאר. קומט אויס אכציג יאר פריער איז ווי אלט איז יוכבד געווען? אכציג יאר פארן סוף, אכציג יאר פאר די צוויי הונדערט און צען, איז יוכבד געווען הונדערט דרײַסיק יאר אלט. יעצט. ווי מ'עט שוין זעהן אז ווען עמרם האט אפגעגעט יוכבד איז יוכבד שוין געווען טראגעדיג מיט משה רבינו, קומט אויס ווען ער האט איר צוריק גענומען און זי איז שוין געווען טראגעדיג מיט אים איז דאס אלץ געווען ווען זי איז געווען הונדערט דרײַסיק יאר אלט, איז אויב אזוי ווי פאסט איר אנצורופן בת לוי ווען זי איז אן עלטערע פרוי, א פרוי פון הונדערט דרײַסיק יאר אלט? אמר רבי יהודה, ממילא זאגט רבי יהודה שנולדו בה סימני נערות, זעהן מיר דא מ'לערנט פונעם פסוק אז זי איז טאקע געווען בת לוי זי איז צוריק יונג געווארן זי איז צוריק פריש געווארן, ווי רש"י זאגט, איר קנייטשן האבן זיך אויסגעגראדט, זי איז ממש געווארן א יונגע פרוי. זאגט די גמרא ווייטער, שטייט דארט ווייטער אין פסוק ותהר האשה ותלד בן, איז משמע אז נאכדעם וואס עמרם האט צוריק גענומען יוכבד איז זי טראגעדיג געווארן און זי האט געהאט משה רבינו, אבער אויף דעם פרעגט די גמרא אזוי ווי מען האט געשמועסט, והא הות מתעברא ביה תלתא ירחי מעיקרא, זי איז שוין געווען טראגעדיג דריי חדשים פאר דעם, פשט ווען עמרם האט איר צוריק גענומען איז זי שוין געווען טראגעדיג נישט זי איז יעצט טראגעדיג געווארן, באלד עט מען זען וואס די חשבון איז,

דאס איז נישט געזאגט געווארן ביי נשים צדקניות, און ביי יוכבד איז דאס טאקע נישט געווען. זאגט די גמרא ווייטער, שטייט אין פסוק נאכדעם וואס משה רבינו איז געבוירן, ותרא אותו כי טוב הוא, וואס איז פשט כי טוב הוא? תניא, מיר האבן געלערנט אין א ברייתא רבי מאיר אומר, טוב שמו, פשט די נאמען פון משה רבינו איז געווען טוב, רבי יהודה אומר טוביה שמו, רבי יהודה זאגט די נאמען איז געווען טוביה, רבי נחמיה אומר, רבי נחמיה זאגט טוב איז נישט פשט זיין נאמען איז געווען טוב נאר הגון לנביאות, זי האט געזען ברוח הקודש אז משה רבינו איז ראוי לנביאות, אחרים אומרים, אנדערע דרש'ענען דעם טוב אז נולד כשהוא מהול טוב איז פשט אז משה רבינו איז געבוירן געווארן בשעת ס'איז שוין געווען גע'מל'ט, וחכמים אומרים, און חכמים זאגן, אז טוב איז פשט, בשעה שנולד משה נתמלא הבית כולו אורה, די גאנצע שטוב האט זיך אויפגעלאכטן ווען משה רבינו איז געבוירן, ווי ווייסט מען דאס ווייל כתיב הכא ותרא אותו כי טוב הוא, וכתיב התם שטייט ביי מעשה בראשית וירא אלקים את האור כי טוב, איז דאס דרש'נט מען פונעם טוב, זאגט די גמרא ווייטער, שטייט אין פסוק ותצפנהו שלושה ירחים, אז דריי חדשים האט יוכבד באהאלטן משה רבינו, פארוואס? וואס איז די חשבון פון דריי חדשים? ווייל דלא מנו מצרים אלא משעה דאהדרה, והיא הות מיעברא ביה תלתא ירחי מעיקרא, פשט, דא איז טאקע די לימוד אז זי איז שוין געווען טראגעדיג דריי חדשים מיט משה רבינו, בשעת וואס עמרם האט איר צוריק גענומען, ווייל די מצריים האבן געמאכט א חשבון אז פון ווען עמרם נעמט איר צוריק דארף מען יעצט אנהייבן ציילן ניין חדשים, אפשר עט געבוירן ווערן א קינד, אבער זיי האבן נישט געוויסט אז זי איז שוין געווען טראגעדיג דריי חדשים, און דערפאר פאר ניין חדשים האט זי געוויסט זי האט זיך נישט וואס צו זארגן מען גייט נישט קומען בודק זיין, איז פשט זי האט געהאט די איבעריגע דריי חדשים נאכדעם וואס משה רבינו איז געבוירן, צו מטפל זיין אין אים, און זי האט נישט מורא געהאט אז די מצריים וועלן קומען, דאס איז די דריי חדשים, און פון דא לערנט מען טאקע ארויס אז זי איז געווען טראגעדיג דריי חדשים ווען עמרם האט איר צוריק גענומען, זאגט די גמרא שטייט ווייטער אין פסוק ולא יכלה עוד הצפינו אז נאך דריי חדשים האט זי אים מער נישט געקענט באהאלטן, פרעגט די גמרא אמאי תצפניה ותיזיל, זאל זי אים ווייטער באהאלטן וואס איז די פראבלעם, פשט אז די מצריים וועלן קומען זוכן זען צו זי האט געבוירט א קינד, איז בשעת מעשה האט זי זיך נישט געבוירן קיין קינד, זאל זי אים באהאלטן ערגעץ וואו אין בוידעם, ביז זיי וועלן אוועק גיין, און זאל ווייטער האלטן משה רבינו אין שטוב. אלא נאר, פון דא לערנט מען ארויס, אז כל היכא דהוו שמעי מצראי דמתיליד ינוקא, ווי די מצריים האבן חושש געווען אז ס'איז געבוירן געווארן א קינד, ממטו ינוקא התם, האבן זיי געברענגט א מצרישע קינד אהין, כי היכי דלישמעינהו ומעוי בהדייהו, און אזוי האבן זיי געפראסקעט די מצרישע קינד, די מצרישע קינד זאל וויינען, און א קינד, די טבע פון א קינד איז, א קינד הערט א צווייטע קינד וויינט, וויינט די קינד מיט, און ממילא אזוי וואלטן זיי אנטפלעקט אז משה רבינו ליגט דארט, ווייל א צווייטע מצרישע קינד וואלט געוויינט, משה רבינו וואלט מיטגעוויינט, וואלט מען אים געטראפן, און ממילא האט יוכבד אים מער נישט געקענט האלטן אין שטוב. ברענגט טאקע די גמרא א ראיה, דכתיב, אזוי ווי דער פסוק זאגט אין שיר השירים, אחזו לנו שועלים שועלים קטנים וגומר, די פסוק פירט אויס מחבלים כרמים וכרמינו סמדר, און ווי רש"י זאגט פשט אין פסוק אז דאס איז א בת קול וואס איז ארויס בשעת וואס די מצריים זענען אריין די ים סוף, האט די בת קול געזאגט פארן ים סוף, אחזו לנו שועלים שועלים קטנים, כאפ די קליינע שועלים די קליינע פוקסלעך די קליינע מצריים, מחבלים כרמים וכרמינו סמדר, זיי האבן מחבל געווען אונזער כרמים אונזער וויין גארטענעס, פשט זיי האבן אונז מזיק געווען ווען די גארטענעס זענען נאך געווען קליין, פשט די קליינע מצריים וואס מ'האט אריינגעטראגן צו אונזער שטיבער זאלן אנטפלעקן אונזער קינדער, קומט זיך זיי צו דערטרינקען ווערן אין ים סוף. זאגט די גמרא ווייטער שטייט אין פסוק, ותקח לו תיבת גומא, אז מ'האט דארט געבויט א תיבה פאר משה רבינו, א קאסטן האט מען עס געמאכט פון פינזן האלץ, מאי שנא גומא, פארוואס האט מען טאקע גענוצט די פינזן האלץ אדער א ווייעכע סארט האלץ, פארוואס האט מען נישט גענוצט א הארטערע סארט האלץ, אמר רב אלעזר, זאגט רב אלעזר מכאן לצדיקים שממונם חביב עליהם יותר מגופם, צדיקים איז ביי זיי די געלט חשוב'ער ווי די גוף, איז פשט זיי האבן געשפארט אויף די געלט, אט א אט א הארטער האלץ וואלט געקאסט מער, וכל כך למה פארוואס טאקע, לפי שאין פושטין ידיהם בגזל, היות וואס צדיקים האבן נישט קיין הנאה פון קיין גזל, און זיי זענען זייער מקפיד אז די געלט זאל זיין ריין געלט, האט די געלט א שטארקע חשיבות ביי זיי, און ווי טייל מפרשים לייגן צו, ווייל זיי ווייסן אז יעדע פיאסטער קומט פון רבונו של עולם, איז מילא האט עס א גרויסע חשיבות. רבי שמואל בר נחמני אמר, רבי שמואל בר נחמני זאגט אן אנדערע פשט, אז מ'האט דייקא גענוצט פינזן האלץ א ווייעכע סארט האלץ פארוואס? דבר רך שיכול לעמוד בפני דבר רך ובפני דבר קשה, ווייל א ווייעכע האלץ קען זיך האלטן סיי פאר א ווייעכע זאך, סיי פאר א הארטע זאך, פשט, ווען מען וואלט געמאכט די קאסטן פון א הארטע האלץ, און ס'וואלט אריין געפלויגן אין א שטיין וואלט די שטיין דאס געקענט צוברעכן, אבער ביי ווייעך האלץ איז נישט דא די חשש ווייל די שטיין וועט אריין האקן אין דעם, און די האלץ וועט אוועק פליען, איז פשט ס'איז געווען א בעסערע שמירה פאר משה רבינו, שטייט ווייטער אין פסוק, ותחמרה בחמר ובזפת, און מען האט פארשמירט דאס קאסטן מיט ליים און מיט פעך, תנא, האט מען געלערנט אין א ברייתא, חמר מבפנים וזפת מבחוץ, כדי שלא יריח אותו צדיק ריח רע, פשט פון אינעווייניג איז געווען ליים, פון אינדרויסן געווען פעך, כדי משה רבינו זאל נישט דארפן שמעקן די שמעק פון פעך וואס האט א געמיינע שמעק. זאגט די גמרא ווייטער, שטייט אין פסוק ותשם בה את הילד ותשם בסוף, וואס מיינט בסוף? איז רבי אלעזר אומר, ים סוף, דאס גייט ארויף אויף ים סוף, פשט די יאור, די טייך דארט, האט זיך מחבר געווען צו די ים סוף, און די מפרשים לייגן צו דארט איז געווען אזא ווייעכע פלאץ ווי די וואסער האט נישט געשטראמט, איז דארט האט זי געלייגט דעם קאסטן. רב שמואל בר נחמני אמר, א צווייטע פשט אין סוף, אז אגם דאס גייט ארויף אויף א זומפ, פשט אין א זומפ וואקסט, ווי רש"י זאגט קנה, סוף, קנה דאס איז אזעלכע שטאנגען, סוף דאס איז אזעלכע ערבות בלעטלעך, כדכתיב אזוי ווי שטייט אין פסוק, קנה וסוף קמלו, אז די זאכן האבן געוואקסן דארט אין די זומפן פון מצרים, און ווייטער די סיבה פארוואס מען האט אהינגעשטעלט די קאסטן, איז קודם כל ווייל די וואסער דארט איז רואיג, און צווייטנס ווייל ס'וואקסט אזעלכע הויכע געוויקסן דארט. אז מענטשן וואס גייען אריבער זאלן נישט זען, זאגט די גמרא ווייטער שטייט אין פסוק, ותרד בת פרעה לרחוץ על היאור, אז בתיה, פרעה'ס טאכטער, איז זיך געגאנגען וואשן ביים טייך, איז ווי קומט אריין דא לרחוץ על היאור, וואס גייט מיך אן וואס זי איז געגאנגען דארט טון, נאר וואס דען, אמר רבי יוחנן משום ר' שמעון בר יוחאי, מלמד שירדה לרחוץ מגלולי אביה, דער לרחוץ קומט אונז לערנען אז זי איז געגאנגען זיך אפוואשן פון די גלולי עבודה זרה פון איר טאטן, פשט זי איז געגאנגען טובל'ן לשם גרות, וכן הוא אומר מען זעהט אויך אזא ענין אז רחיצה האט מיט זיך מטהר זיין, ווי שטייט אין פסוק אם רחץ השם את צואת בנות ציון וגומר, זעהן מיר אז דאס איז א ענין פון טהרה, זי איז זיך געגאנגען מטהר זיין, זי איז זיך געגאנגען מגייר זיין, זאגט די גמרא שטייט ווייטער אין פסוק ונערותיה הולכות על יד היאור וגומר, אז איר משרתות זענען געגאנגען מיט איר, איז וואס איז דאס הולכות? דרשנט די גמרא אמר ר' יוחנן אין הליכה זו, אלא לשון מיתה, פשט איר משרתות זענען דארט געשטארבן, וכן הוא אומר אזוי ווי שטייט אין פסוק, הנה אנכי הולך למות, זעהן מיר אז הליכה האט מיטן שטארבן, איר משרתות ווי מ'וועט שוין זעהן, זיי האבן איר געוואלט זאגן אז זי זאל נישט ראטעווען דאס קינד, און מילא זענען זיי געשטארבן ווי מ'וועט שוין זעהן, שטייט אין פסוק ותרא את התיבה בתוך הסוף כיוון דחזו, דקא בעית לאצולי למשה, ווען די משרתות האבן געזען אז בתיה וויל ראטעווען משה, אמרו לה, האבן זיי געזאגט גבירתנו, מנהגו של עולם, מלך בשר ודם גוזר גזירה, אם כל העולם כולו אין מקיימין אותה, בניו ובני ביתו מקיימין אותה, פשט אז אפילו א קעניג מאכט א גזירה און די פאלק פאלגט נישט, אבער לפחות די משפחה פאלגט, ואת עוברת על גזירת אביך, און דו ווילסט דא עובר זיין אויף דיין טאטנ'ס גזירה,

און זי האט גענומען משה, וחד אמר שפחתה, אז ס'גייט ארויף אויף איר שפחה, זי האט געשיקט א שפחה אויך א לשון פון א אמה, זי האט געשיקט די שפחה גיין ברענגען דאס קאסטן, איז מאן דאמר ידה, פארוואס האלט די איין מאן דאמר אז ס'גייט ארויף אויף איר האנט, ווייל דכתיב אמתה, אמה מיינט א האנט, און מאן דאמר שפחתה, פארוואס האלט די אנדערע מאן דאמר אז ס'איז געווען א שפחה, מדלא כתיב ידה, ווייל אויב ס'וואלט טאקע געמיינט די האנט פארוואס שטייט נישט ידה, אז שטייט אמתה איז פשט ס'גייט ארויף אויף א שפחה, פרעגט די גמרא למאן דאמר שפחתה, הא אמרת בא גבריאל וחבטן בקרקע, ווי האט זי געהאט א שפחה, איך האב געמיינט אז גבריאל האט געהארגעט איר שפחות, זאגט די גמרא דשייר לה חדא, גבריאל האט איבערגעלאזט איינס, ווייל דלאו אורחא דבת מלכא למיקם לחודה, ס'נישט די דרך פון א בת מלך צו גיין אליינס, איינס האט ער איר איבערגעלאזט. פרעגט די גמרא למאן דאמר ידה, ליכתוב ידה, און דער מאן דאמר וואס האלט אז אמתה מיינט איר האנט, פארוואס טאקע שטייט נישט אין די תורה ידה, פארוואס שטייט אמתה, נאר וואס דען, זאגט די גמרא, הא קא משמע לן, דער פסוק קומט אונז דא לאזן הערן, דאשתרבב אשתרבובי, אז איר האנט האט זיך אויסגעצויגן, פשט, זי האט אויסגעשטעקט איר האנט און ס'איז לענגער געווארן, און אזוי האט זי געקענט אנכאפן דעם קאסטן. דאמר מר, אזוי ווי מ'געפינט אין אן אנדערע פלאץ, לגבי די שרביט הזהב פון אחשורוש, ווען ער האט עס אויסגעשטעקט אסתר המלכה אז ס'איז לענגער געווארן בדרך נס, זאגט דארט די גמרא, וכן אתה מוצא באמתה של בת פרעה, וכן אתה מוצא בשיני רשעים, מ'זעהט אויך אזא ענין אז בדרך נס איז א זאך לענגער געווארן, סיי טאקע ביי אחשורוש מיט זיין שרביט הזהב, סיי די האנט פון בתיה בת פרעה וואס האט זיך אויסגעשטעקט צו גיין נעמען משה רבינו, און סיי ביי די ציין פון אוג מלך הבשן, דכתיב אזוי ווי שטייט אין פסוק שיני רשעים שברת ואמר ריש לקיש אל תקרי שברת אלא שריבבת, פשט שטייט אין פסוק שיני רשעים שברת שברת דרש'נט מען כאילו שטייט שריבבת, האסט לענגער געמאכט די ציין פון רשעים, דאס גייט ארויף אויף די ציין פון אוג מלך הבשן, ווען ער האט אויפגעהויבן דארט די בארג וואס ער האט געוואלט ווארפן אויף כלל ישראל, איז געשען א נס כידוע אז עס איז געווארן א לאך דארט ווי זיין קאפ איז געווען, און די גאנצע קאפ איז אריין אינעם בארג, און ווען ער האט געוואלט אויפהייבן איז זיין ציין לענגער געווארן, ס'האט זיך אריינגעגראבלט אזוי אינעם בארג, ער האט מער נישט געקענט אויפהייבן די בארג אזוי איז ער געפאלן, אזוי האט מען אים דערהארגעט, אבער על כל פנים זעט מען אויך די ענין פון שריבבת אז ס'איז לענגער געווארן, דאס איז אויך געשען מיט בתיה'ס האנט. זאגט די גמרא ווייטער, שטייט אין פסוק ותפתח ותראהו את הילד, איז לכאורה פרעגט די גמרא ותרא מיבעי ליה, ס'איז דא א געדאפלטע לשון, שטייט ותפתח ותראהו את הילד ותראהו איז פשט זי האט אים געזעהן, את הילד איז שוין ווייטער די קינד וואלט געדארפט שטיין ותרא את הילד וואס איז די געדאפלטע לשון? אמר רבי יוסי ברבי חנינא שראתה שכינה עמו זי האט געזעהן די שכינה צוזאמען מיט משה רבינו און ווי רש"י איז מסביר דאס טייטש את הילד את הילד מיינט צוזאמען מיטן קינד פשט ותראהו זי האט געזעהן דעם שכינה את הילד צוזאמען מיטן קינד זאגט די גמרא ווייטער שטייט ווייטער אין פסוק והנה נער בוכה פרעגט די גמרא קרי ליה ילד אנפאנג פסוק שטייט ותראהו את הילד וקרי ליה נער, און שפעטער שטייט נער, נער איז משמע אן ערוואקסן קינד, און וואס איז דא געווען, איז ער געווען א קליין קינד אדער א ערוואקסן קינד, נו תנא האט מען געלערנט אין א ברייתא, הוא ילד וקולו כנער, דברי רבי יהודה, זאגט רבי יהודה אז טאקע די צורה פון משה רבינו איז געווען א קליין קינד אבער די קול זיינע איז געווען פון א ערוואקסן קינד, אמר לו ר' נחמיה, האט ר' נחמיה אים געפרעגט אם כן עשיתו למשה רבינו בעל מום, אויב אזוי האסטו געמאכט משה רבינו א בעל מום ווי רש"י לייגט צו משה רבינו איז דאך געווען א לוי און טאמער האט געהאט א מום אין זיין קול אז ער האט געהאט א ערוואקסן קול שוין אלס קליין קינד וואלט ער נישט געקענט זינגען אין בית המקדש וואלט נישט געקענט זינגען אין משכן און ס'קען נישט זיין דאס איז פשט אלא נאר וואס דרש'ט מען פונעם נער מלמד שעשתה לו אמו חופת נעורים בתיבה אמרה שמא לא אזכה לחופתו פשט מ'לערנט פון דא ארויס אז זיין מאמע אז יוכבד האט געמאכט אזא קליינטשיגע חופה וואס ווערט גערופן א חופת נעורים אויפן קאסטן ווייל זי האט געזאגט אפשר וועל איך נישט זוכה זיין אים אונטערצופירן אונטערן חופה, האט זי דאס געמאכט אויף דעם זכר, און פאר דעם ווערט ער גערופן נער, ווייל ס'איז געווען דארט א חופת נעורים, זאגט די גמרא שטייט דארט ווייטער אין פסוק, ותחמול עליו ותאמר מילדי העברים זה, אז זי האט רחמנות געהאט אויפן קינד און זי האט געזאגט ס'איז א אידיש קינד, מנא ידעה, ווי האט בתיה געוואוסט ס'איז א אידיש קינד, אמר רבי יוסי ברב חנינא, שראתה אותו מהול, זי האט געזען אז ער איז געמל'עט, און על אף וואס מ'האט פריערט געזען אז משה רבינו איז נולד מהול, אבער בכל זאת ווי די מפרשים זאגן, ס'דאך געווען הטפת דם ברית מ'האט געקענט זעהן סימנים אז ס'איז א אידיש קינד. זאגט די גמרא ווייטער זה, אמר רבי יוחנן פשט רבי יוחנן דרשנ'ט אז דאס וואס זי האט געזאגט מילדי העברים זה, איז דא געלעגן א נבואה מלמד שנתנבאה שלא מדעתה. פשט זי האט געזאגט דא א נבואה אפילו זי האט אליין נישט געוואוסט אז דאס איז א נבואה, זה נופל ואין אחר נופל. פשט דאס איז געווען דאס לעצטע קינד וואס מ'האט אריינגעשטעלט אינעם טייך נאכדעם איז נתבטל געווארן די גזירה וואס מען האט פריערט געזען אז פרעה האט גוזר געווען אז אלע יונגלעך זאלן אריינגעווארפן ווערן אין טייך, נאך דער קינד נאך משה רבינו, איז בטל געווארן די גזירה. והיינו דאמר רב אלעזר, און דאס טאקע האט רב אלעזר געזאגט, מאי דכתיב וואס שטייט אין פסוק, די נביא זאגט אין ישעיה, וכי יאמרו אליכם דרשו אל האובות ואל הידעונים המצפצפים והמהגים, די נביא מאכט דא חוזק פון די אובות פון די ידעונים פון די כישוף מאכערס אז זיי זענען מצפצפים ומהגים, זיי קרייען זיי שרייען זיי ווייסן נישט וואס זיי רעדן, איז צופים ואינן יודעים מה צופים, מהגים ואינן יודעים מה מהגים, זיי זעען זאכן זיי ווייסן נישט וואס זיי זעען, זיי זאגן זאכן זיי ווייסן נישט וואס זיי זאגן, וואס פשט פשט אזוי ראו די איצטגניני פרעה האבן געזען, די שטערן זעערס האבן געזען, שמושיען של ישראל במים הוא לוקה, זיי האבן געזען אויף די שטערנעס אז דער מושיען של ישראל עט געשטראפט ווערן מיט וואסער, איז עמדו וגזרו כל הבן הילוד היאורה תשליכוהו, האבן זיי געמאכט טאקע די גזירה אז יעדע קינד וואס ווערט געבוירן זאל מען אריין טראסקען אין די וואסער, אזוי האבן זיי געמיינט זיי פטר'ן אפ דעם פראבלעם. כיוון דשדיוה למשה, איז ברגע טאקע וואס יוכבד האט אריין געלייגט משה רבינו אינעם קאסטן אינעם וואסער, איז טאקע נתקיים געווארן די זאך, ווייל עס איז אנגעקומען אינעם וואסער, אמרו, האבן זיי געזען אויף די שטערענעס, אז תו לא חזינן כי ההוא סימנא אז דער סימן וואס זיי האבן געזען אז די מושיען של ישראל גייט געשטראפט ווערן, האבן זיי מער נישט געזען פשט ס'האט אויסגעקוקט כאילו ס'איז שוין מסודר, כאילו ער איז שוין אריינגעפלויגן אין די וואסער כאילו ער איז שוין טויט, איז בטלו לגזירתייהו האבן זיי מבטל געווען די גאנצע גזירה און פון דעמאלטס אן האט מען מער נישט געדארפט אריינווארפן די קינדער אין טייך אריין, אבער והם אינן יודעין, די איצטגנינים האבן בכלל נישט געוואוסט אז נישט דאס איז בכלל געווען די גאנצע זאך פון אנפאנג, שעל מי מריבה הוא לוקה, פשט, די מושיען של ישראל משה רבינו איז טאקע נענש געווארן וועגן מי מריבה, וועגן די וואסער, ער האט נישט געקענט אריינגיין ארץ ישראל וועגן די מי מריבה, אבער עס האט נישט געהאט קיין שייכות צו זייער גזירה, והיינו דאמר רב חמא ברב חנינא, מאי דכתיב וואס שטייט אין פסוק, המה מי מריבה אשר רבו, וואס איז דאס די המה מי מריבה, המה, פשט דער זעלבער וואסער שראו איצטגניני פרעה וטעו, מען רעדט פון דער זעלבער וואסער וואס דעמאלטס האבן די איצטגניני פרעה געזען און זיי האבן געמאכט א טעות זיי האבן זיך איינגערעדט אז די שטראף וואס זיי האבן געזען דארט אין הימל איז די גזירה וואס זיי האבן גוזר געווען און בכלל נישט דאס איז געווען די גאנצע זאך וואס זיי האבן געזען, והיינו דקאמר משה, און דאס איז טאקע וואס משה רבינו האט געזאגט שש מאות אלף רגלי וגומר, וואס טייטש רגלי? זאגט רשי רגלי איז וועגן מיר בגללי, מען זעט אויך אזא ענין וואס יעקב זאגט צו לבן ויברך השם אותך לרגלי, פשט, אמר להם משה לישראל בשבילי נצלתם כלכם, וועגן מיר זענט עטץ אלע ניצל געווארן, ווייל ביז איך בין נישט אריינגעשטעלט געווארן אינעם וואסער האט מען אריינגעווארפן אלע אידן אין טייך אריין, נאכדעם וואס מיין מאמע האט מיך אריינגעשטעלט אינעם וואסער איז נתבטל געווארן די גזירה. זאגט די גמרא יעצט ווייטער רבי חנינא בר פפא אמר אותו היום עשרים ואחד בניסן היה, יענער טאג וואס משה רבינו איז אריינגעשטעלט געווארן אין וואסער איז געווען כ א ניסן, און ס'האט שוין אויסגעזען אז משה רבינו גייט דערטרינקען ווערן, אמרו מלאכי השרת לפני הקדוש ברוך הוא, האבן די מלאכים געשריגן פארן רבונו של עולם רבונו של עולם, מי שעתיד לומר שירה על הים ביום זה, ילקה ביום זה, דער וואס איז עתיד צו זאגן שירה על הים דעם טאג כ א ניסן, ער וועט געשלאגן ווערן דעם טאג, און טאקע אין דער זכות איז משה רבינו ניצל געווארן, און ווי רשי מאכט די חשבון, אז כ א ניסן איז טאקע דער טאג וואס מ'האט געזאגט שירת הים, זאגט רשי אז ט ו ניסן איז כלל ישראל ארויס פון מצרים און זיי האבן גערוט אין סוכות ווי שטייט אין פסוק, די נעקסטע טאג ט ז ניסן זענען זיי געגאנגען פון סוכות צו איתם, י ז ניסן זענען זיי געגאנגען און זיי האבן חונה געווען לפני פי החירות, י ח ניסן איז פרעה געוואויר געווארן אז זיי זענען אנטלאפן און י ט און כ איז ער זיי נאכגעלאפן, און כ א די נעקסטע טאג זענען זיי דערטראנקען געווארן און דעמאלטס האט מען געזאגט שירה וואס דאס איז טאקע שביעי של פסח די לעצטע טאג פסח, ברענגט אונז די גמרא אן אנדערע מאן דאמר רב אחא ברב חנינא אמר אותו היום ששה בסיוון היה, יענער טאג וואס משה רבינו האט מען אריינגעלייגט אינעם וואסער דארט איז נישט געווען כ א ניסן, נאר עס איז געווען ו' סיוון, אמרו מלאכי השרת לפני הקדוש ברוך הוא, און די מלאכים האבן געוויינט צום רבונו של עולם, רבונו של עולם, מי שעתיד לקבל תורה מהר סיני ביום זה, דער וואס וועט זוכה זיין צו קבלת התורה דעם טאג ו' סיוון, ילקה ביום זה, ער וועט געשלאגן ווערן דעם טאג און טאקע דער זכות איז ער ניצל געווארן. פרעגט אונזער גמרא אבער, בשלמא למאן דאמר בשישה בסיוון משכחת לה שלשה ירחי, גאנץ גוט לויט די מאן דאמר וואס האלט אז משה רבינו איז אריינגעשטעלט געווארן אינעם וואסער ו' סיוון, פארשטיי מיר אז ס'איז געווען דריי חדשים וואס יוכבד האט געקענט האלטן משה רבינו אין שטוב, פארוואס? ווייל דאמר מר. אונז געפינען מיר דאך די גמרא זאגט אין קידושין בשבעה באדר מת. ובשבעה באדר נולד משה, אז ז' אדר איז משה רבינו סיי געבוירן און סיי נפטר געווארן, און ווי רשי מאכט די גאנצע חשבון מ'וועט שוין אויסרעדן דעם חשבון, ומשבעה באדר ועד ששה בסיוון תלתא ירחי, אויב אזוי שטימט זייער גוט אז ז' אדר איז ער געבוירן געווארן, ו' סיוון האט מען אים אריינגעשטעלט אין די וואסער, איז צוזאמען א חשבון פון דריי חדשים. אבער אלא למאן דאמר בעשרים ואחד בניסן, היכי משכחת לה, טאמער כ א ניסן האט זי אים אריינגעשטעלט אין וואסער, איז ווי איז דאס דריי חדשים פון ז' אדר? ענטפערט די גמרא, אותה שנה מעוברת היתה, ס'איז געווען א שנה מעוברת, רובו של ראשון ורובו של אחרון, ואמצעי שלם, פשט ס'איז געווען א שנה מעוברת קומט אויס אזוי, משה רבינו איז געבוירן געווארן ז' אדר, איז פון ז' אדר ביז סוף חודש איז כמעט א גאנצע חודש, איז רוב חודש, שפעטער אדר ב' איז א גאנצע חודש, און ניסן אויך ביז כ א ניסן איז אויך רוב חודש, איז כמעט גאנצע דריי חדשים פשט א גאנצע חודש און רוב פון צוויי אנדערע חדשים ווערט אויך גערופן דריי חדשים. יעצט דרך אגב, וואס איז די חשבון אז משה רבינו איז געבוירן געווארן ז' אדר און ער איז נפטר געווארן ז' אדר? די ביידע צייטן שטייט נישט אין די תורה, שטייט נישט אין די תורה נישט אז ער איז געבוירן געווארן דעמאלטס און נישט אז ער איז אוועק דעמאלטס. נאר וואס דען ווי רשי מאכט די חשבון, ווייל די פסוק זאגט, ויבכו בני ישראל את משה בערבות מואב שלושים יום, אז כלל ישראל האט באקלאגט משה רבינו דרייסיג טאג, שפעטער אין יהושע שטייט, הכינו לכם צידה כי בעוד שלשת ימים אתם עוברים את הירדן, אז יהושע זאגט פאר כלל ישראל, גרייטס ענק צו דריי טאג, אין דריי טאג ארום גייט מען אריבער דעם ירדן, פשט, די מימרא פון יהושע איז געווען נאך די דרייסיג טאג וואס זיי האבן געקלאגט פאר משה, איז צוזאמען א חשבון פון דריי און דרייסיג טאג, יעצט ווען איז מען אריבער דעם ירדן? מען איז אריבער דעם ירדן, י' ניסן, קומט אויס אז מען נעמט אראפ דרײַ און דרײַסיק טאג פון י' ניסן, איז א חשבון ז' אדר, פשט משה רבינו איז נפטר געווארן ז' אדר, יעצט משה רבינו האט דאך געזאגט די טאג וואס ער איז נפטר געווארן בן מאה ועשרים שנה אנכי היום, פון היום דרש'נט די גמרא אין קדושין און מען וועט עס אויך זען בהמשך אז היום איז טייטש פונקטליכע טעג פונקט הונדערט צוואַנציק יאר אלט, פשט ער איז אויך געבוירן געווארן ז' אדר. זאגט די גמרא יעצט ווייטער, שטייט ווייטער אין פסוק דארט נאכדעם וואס בתיה האט גענומען משה רבינו, ותאמר אחותו אל בת פרעה האלך וקראתי לך אישה מינקת מן העבריות, אז מרים האט געפרעגט פאר בתיה, אפשר זאל איך דיר ברענגען א אידישע פרוי זאל זייגן דאס קינד, פרעגט די גמרא מאי שנא מעבריות, וואס עפעס פונקט א אידישע פרוי? נאר וואס דען מלמד שהחזירו למשה על כל המצריות כולן ולא ינק, זעהן מיר אז מען האט פרובירט זייגן משה מיט די מצרישע פרויען, און ער האט נישט געהאלטן ביים זייגן, אמר הקדוש ברוך הוא, ווייל דער רבונו של עולם כביכול האט געזאגט פה שעתיד לדבר עם השכינה יינק דבר טמא, א מויל וואס גייט רעדן מיט די שכינה זאל זייגן א דבר טמא, ווי רש"י זאגט אז מען שפירט א טעם פון די מאכלים אין די מילך, און ממילא אז א גויטע וואלט געזייגט פאר משה רבינו וואלט ער געשפירט א טעם פון א דבר טמא, און די אייבערשטער האט עס נישט געוואלט, והיינו דכתיב, און דאס איז טאקע וואס דער נביא זאגט אין ישעיה, את מי יורה דעה וגומר, די פסוק פירט אויס ואת מי יבין שמועה, גמולי מחלב עתיקי משדיים, איז פשט מען דרש'נט די פסוק למי יורה דעה ולמי יבין שמועה, ווער איז זוכה צו לערנען תורה פונעם רבונו של עולם, לגמולי מחלב ולעתיקי משדיים, פאר איינער וואס האט זיך גומל געווען ס'איז פורש געווען פון טמא'נע מילך, און וואס איז לעתיקי זאגט רש"י א לשון פון נעקר, ער איז נעקר געווארן פון די שדיים, פון די מצריות, און ממילא האט מען געדארפט ברענגען א אידישע פרוי זאל אים זייגן. זאגט די גמרא שטייט ווייטער אין פסוק ותאמר לה בת פרעה לכי וגומר ותלך העלמה ותקרא את אם הילד בת פרעה האט איר געשיקט זאל גיין ברענגען א אידישע פרוי און זי איז געגאנגען זי האט געברענגט איר מאמע יוכבד יעצט די פסוק רופט איר אן עלמה וואס איז דאס עלמה אמר רבי אלעזר מלמד שהלכה בזריזות כעלמה עלמה דאס איז א מיידל אין די שטארקע כוחות פשט אין די שטערקסטע תקופה איז זי נאך געווען זעקס יאר אלט פון דעסטוועגן זאגט די פסוק זי איז געגאנגען בזריזות מיט א גאנצע כח. רבי שמואל בר נחמני אמר, העלמה שהעלימה את דבריה, זי ווערט גערופן העלמה ווייל זי האט מעלים געווען אירע רייד, פשט, זי האט נישט פארציילט פאר בת פרעה וואס גייט דא פאר, אז אין אמת'ן אריין זי איז א שוועסטער פון משה און זי גייט דא רופן די מאמע. זאגט די גמרא ווייטער, שטייט ווייטער אין פסוק, ותאמר לה בת פרעה, היליכי את הילד הזה, אז בתיה האט געזאגט פאר יוכבד, נעם דאס קינד, זאלסט אים זייגן. אמר רב חמא בר רב חנינא, מתנבאה ואינה יודעת מה מתנבאה, ווייטער, בתיה זאגט דא נבואה און זי ווייסט ניטאמאל זי זאגט נבואה, וואס איז די לשון היליכי? היליכי איז פשט הא שליכי, גיי נעם דיר דיינס, פשט זי האט צוריקגעגעבן משה פאר איר מאמע ווייל טאקע משה האט באלאנגט פאר יוכבד. שטייט ווייטער אין פסוק אז בתיה האט איר געזאגט ואני אתן את שכרך, בתיה האט נאך געצאלט יוכבד פארן זייגן משה, אמר רבי חמא בר רבי חנינא, לא דיין לצדיקים שמחזירין להם אבידתן, נישט נאר זיי קריגן צוריק זייער אבידה, אלא שנותנין להן שכרן, נאר מען באצאלט זיי אויף דעם אויכעט, אזוי ווי מען זעט דא אז בתיה האט באצאלט פאר יוכבד'ן צו זייגן איר אייגן קינד, זאגט די גמרא, שטייט ביי קריעת ים סוף ותקח מרים הנביאה אחות אהרן וגומר, וואס איז דאס אחות אהרן, אחות אהרן ולא אחות משה, נאר וואס דען אמר רב עמרם אמר רב, ואמרי לה אמר ר' נחמן אמר רב, מלמד שהיתה מתנבאה כשהיא אחות אהרן, פשט, פון דא לערנט מען ארויס אז זי האט שוין נביאות געזאגט, מרים האט שוין נביאות געזאגט, איידער משה געבוירן נאך ווען זי איז נאך געווען אהרן'ס שוועסטער, וואס האט זי נביאות געזאגט דעמאלטס, ואומרת, זי פלעגט זאגן נאך פאר משה געבוירן, עתידה אמי שתלד בן שמושיע את ישראל, אז מיין מאמע וועט נאך האבן א זון וואס וועט ראטעווען כלל ישראל, וכיוון שנולד משה, נתמלא כל הבית כולה אור, ווען משה רבינו איז געבוירן האט מען דאך געזען האט זיך די שטוב אנגעפילט מיט א לעכטיגקייט, עמד אביה ונשקה על ראשה, און דער טאטע, עמרם האט איר געקושט אויפן קאפ, אמר לה בתי נתקיימה נבואתיך, דיין נבואה איז נתקיים געווארן, וכיוון שהטילוהו ליאור, ווען מען האט אריין געשטעלט משה רבינו אינעם טייך, עמד אביה וטפחה על ראשה, ער האט איר געגלעט אויפן קאפ, אמר לה, בתי היכן נבואתיך, וואס טוט זיך מיט דיין נבואה, והיינו דכתיב און דאס שטייט טאקע אין פסוק, ותתצב אחותו מרחוק לדעת מה יעשה לו, וואס איז פשט לידע מה יהא בסוף נבואתה, זי איז געגאנגען טאקע בודק זיין, זי האט געוואוסט אז די נביאות מוז נתקיים ווערן, און זי געגאנגען בודק זיין וואס ס'וועט טאקע געשעהן מיט משה, ס'קען נישט זיין ער וועט שטארבן ווייל זי האט דאך נביאות געזאגט אז עתידה אמי שתלד בן שמושיע את ישראל.